גייען מיר לערנען קכ"ה לעילוי נשמת רבינו מרדכי ברבי נחמיה ורבי יחיאל ברבי יצחק זאגט די הייליגע גמרא אונז האלט מיר דא אמר רב יהודה אמר שמואל מגופת חבית יא פינף שורות אין אמר רב יהודה אמר שמואל מגופת חבית א מגופה פון א פלאש א מגופה פון א פאס א שטאפער פון א פאס שנכתתה וואס די חבית איז צובראכן געווארן. וואס טייטש דער שטאפער איז גאנץ אבער דער חבית איז צובראכן געווארן? וואס טייטש אין אנדערע ווערטער איך קען נישט נוצן דער שטאפער פאר א כיסוי פון דער חבית ווייל דער חבית איז צובראכן? זאגט די גמרא מותר לטלטל בשבת מעג מען עס מטלטל זיין. פארוואס? ווייל עס איז נאך אלץ ראוי צוצודעקען עפעס כאטשיג מען קען נישט צודעקען זיין פלאש ווייל זיין פלאש איז נישט דא מער אבער זאגט די גמרא עס איז ראוי צוצודעקען א אנדערע זאך. כ'זאג נאר היינטיגע צייטן ווייס איך נישט צו ס'וואלט געווען די הלכה, ווייל היינטיגע צייטן ווייסט מען ווער גייט נוצן, ס'איז היינט דא, בקיצור אויף צוצודעקן זאכן קען מען יוזן טישוס מיט נעפקינס מיט על כל פנים, אמאליגע צייטן איז נישט געווען די אלע זאכן, סאו מ'האט נישט אוועק געווארפן, א שטאפער פון א פלאש, אפילו די פלאש איז צובראכן געווארן האט מען עס נישט געווארפן אין גארבידזש, מ'קען עס נאך יוזן פאר ווייס איך ס'גיסט זיך אמאל אויס עפעס, מ'וויל נישט לייגט מען עס ארויף, זאגט די גמרא, איז תניא נמי הכי, מגופה שנכתתה. א מגופה פון א פלאש וואס איז צובראכן געווארן, היא ושבריה, סיי די היא מיינט סיי די מגופה סיי די שטאפער, שבריה און די שבריה פון די חבית, מותר לטלטלה בשבת. אבער זאגט ער ולא יספות ממנה שבר, אבער ער טאר עס נישט פיקסן. דאס טייטש ער טאר נישט אראפברעכן א שטיקל, אויב למשל ס'איז א צובראכענע כלי און ער האט מורא אז ער וועט עס אנכאפן, וועט ער זיך וועט ער כאפן א ספלינטער אדער וועט זיך צו יא א גלאזענע כלי וויל ער עס גראד מאכן, שבת טאר ער דאס נישט טון, ולא יספות ממנה שבר זאל נישט אראפברעכן א צובראכענע שטיקל כדי עס גלאט צו מאכן, לכסות בה את הכלי, צוצודעקן א כלי, ולסמוך בה כרעי המיטה, אדער אנצוליינען די בעט, וואס טייטש פארוואס? ווייל טאמער ווייל טאמער ער טאמער ער מאכט א שטיקל ער מאכט עס גראד עס איז מכה בפטיש, ער מאכט עס אז מען זאל עס קענען נוצן. ואם זרקה באשפה אויב איז געווארפן אין גארביטש, ער האט א מגופה פון א חבית, אדער א צובראכענע כלי, און ער ווארפט עס אין גארביטש, דעמאלטס איז עס געווארן מוקצה. אסור טאר מען עס נישט מטלטל זיין. סא כל זמן ער ווארפט עס נישט אין גארביטש איז נאך קען ער, איז די פשט אזוי, כאטשיג למעשה ער האט נאכנישט, כאטשיג נאכנישט מחליט געווען ער גייט עס נוצן, יא, ער האט, ס'קען זיין ער גייט עס ווארפן אין גארביטש, אבער וויבאלד אבער ס'קומט פון א כלי האט עס נישט פארלוירן די שם כלי. מה שאין כן אויב עס איז געווארפן אריינגעווארפן אין די גארביטש האט ער געוויזן אז ניין איך גיי עס מער נישט נוצן. אויב אזוי איז עס מוקצה. מתקיף לה רב פפא, אלא מעתה זריק ליה לגלימיה, איינער ווארפט אוועק א קלייד. איינער האט א קלייד ער ליידיגט אויס זיין קלאזעט, ס'איז דא אזא בעליף, מענטשן מיינען, איך ווייס נישט פון וואו ס'קומט, עפעס אז אז מ'ווארפט אוועק זאכן קומט שפע. איך ווייס נישט, האסט שוין אמאל געהערט אזא זאך? שוין. על כל פנים, זאגט די גמרא, איינער ווארפט אוועק האט א קלאזעט, ער קען עס נישט געבן פאר קופת עזרה, הייסט עס איז בשיעור, ער לייגט אריין אין גארביטש גאנצע טעדישעס מיט קליידער, זאגט די גמרא, הכי נמי דאסור, איז צו זאגן אז עס איז מוקצה? די גמרא, עס איז נישט דא אזא זאך. א מענטש לייגט אריין א קלייד אין גארביטש ווערט עס נישט מוקצה. סאו ער טענה'ט פארוואס ווען ער לייגט אריין א צובראכענע כלי, דו זאגסט דאך א צובראכענע כלי איז א כלי. יא ווייל מען קען מיט דעם באדעקען א כלי. ממילא א צובראכענע כלי איז א כלי. זאגט ער ווען איינער ווארפט אריין א כלי אין גארביטש איז צו זאגן אז ס'איז מוקצה? אלא אמר רב פפא, אם זרקה מבעוד יום לאשפה, אויב האט עס אריין געווארפן מבעוד יום, פון פאר שבת האט עס אריין געווארפן אין גארביטש, אסורה דאמאלס טאר עס נישט מטלטל זיין. ס'טייטש ער זאגט אזוי, ווען איינער ווארפט אריין פון פאר שבת, ווארפט ער אריין א כלי, א נארמאלע דיש, א נארמאלע קלייד, א רעקל, ער ווארפט אריין א קלייד אין גארביטש, ער דארף עס נישט מער, ווארפט עס אין גארביטש, ס'איז נישט מוקצה. פארוואס? ווייל א קלייד בטלה דעתו אצל כל אדם, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך. ער ווארפט אריין א זאך אין, ער ווארפט אריין א קלייד אין גארביטש, זאגט די גמרא דאס איז נישט מוקצה. זאגט די גמרא, ווען איינער ווארפט אריין א זאך וואס באמת איז עס צובראכן, נאר מ'קען עס נאך נוצן פאר א צווייטע השתמשות, נישט פאר די זעלבע השתמשות וואס מ'פלעגט, א צובראכענע חבית, יא, די שטאפל פון א חבית, די שטאפל פון א חבית איז געווען גענוצט, צוצודעקן די חבית. די חבית איז שוין צובראכן. איך קען עס נוצן פאר א צווייטע. איך קען צודעקן שמוץ. אז עס האט זיך אויסגעגאסן עפעס, א קינד האט זיך באמאכט, און איך וויל האבן א דאס, קען איך עס ארויפלייגן דארט. איך קען עס נוצן פאר א צווייטע זאך. זאגט ער, ווענדט זיך. האט ער עס? האט ער עס באדעקט אין שבת? האט ער עס? האט ער עס אריינגעווארפן אין גארבעדזש פאר שבת? האט ער שוין געוויזן? אז ער גייט עס נישט נוצן. ס'טייטש פאר שבת האט ער געוויזן אז דאס איז מער נישט קיין כלי. דאס טייטש ער האט געוויזן איך גיי זיך נישט באדינען מיט דעם. אויב ער ווארפט עס אריין אין שבת, זאג איך אזוי, ווען שבת איז אריינגעקומען איז עס געווען א כלי, אין שבת ווערט נישט א זאך אויס כלי. ווייל ווען שבת איז אריינגעקומען האט עס געהאט א שם כלי, בלייבט עס א שם כלי. אבער אויב איך האב עס אריינגעווארפן אין גארבעדזש פאר שבת, זאגט די גמרא האב איך דאך שוין געוויזען אז איך גיי עס נישט נוצען, אויב אזוי איז עס מוקצה. סאו דאס שטייט אין די פוסקים, די שאלה פון היינטיגע צייטען, אלע די די אלע זאכען וואס מען ווארפט אין גארבעדש, א באטעל, יא, די אלע קענס, באטלעך, ער האט א מילך באטעל, אויסגענוצט, ער ווארפט עס אין גארבעדש, יעצט די מילך באטעל איז וואס? נאכאמאל די יסוד וואס שטייט אין די גמרא שטייט אין שולחן ערוך אז א כלי וואס איז טאקע א כלי, און איך ווארף עס אין גארביטש ווערט עס נישט מוקצה, אבער א כלי וואס איז נישט א כלי, ס'איז נאר די פשט איך קען עס יוזן פאר א צווייטע זאך, און איך האב עס געווארפן פאר שבת אין גארביטש, איז עס געווארן מוקצה, ווארף איך עס אין שבת ווארף איך עס אין גארביטש איז עס נישט מוקצה. סאו די שאלה איז ווען ער ווארפט אוועק א באטל, די די די מ'קען יוזן א מילך באטל וואס איז יא. אין ארץ ישראל איז א גאנצע שאלה, יא אדער איך ווייס נישט וואס ס'היינט געוואנען בכלל דא, בקיצור די פעיפערס די די ס'איז נישט קיין באטלעך ס'איז א ס'איז א פלעסטיק בעג וואס מ'דארף אריינלייגן אין א יא איז א די דאס איז שוין א עקסטערע שאלה מיר זעהן באלד אקעי בוא נאר דאן מיר רעדן אונזערע באטלעך יא האסט א נארמאלע באטל דו קענסט עס יוזן די די מציאות איז מ'ווארפט עס אין גארבעדזש מ'קען שוין מ'קען נישט זאגן בטלה דעתו אצל כל אדם

אויב אזוי ווענדט זיך, איז עס פאר שבת? יא, אזוי פירן אויס די פוסקים, איז עס פאר שבת? איז עס, האט ער געוויזן אז ס'איז מוקצה? איז עס אין שבת? יא, טאמער האט ער עס געווארפן פאר שבת, סאו די אלע. סאו דאס איז די כלל, אויב ער ווארפט עס פאר שבת. די גארביטש איז געקומען און צוגעהאט שבת מיט די גארביטש און קומט נאך א זמן ביינאכט האט זיך ארויסגענומען די גארביטש. סאו דאס איז די שאלה, דאס וויל איך ארויסברענגען, איז אויב די באטלעך איז געווארן אריינגעווארפן אין די גארביטש פאר שבת איז עס געווארן אויס כלי, אויב אזוי איז עס מוקצה, אויב איך ווארף עס אריין אין שבת, כ'האב געענדיגט די סעודה און איך ווארף אריין דארטן באטלעך, פעיפערס, פעיפער פלעיטס און די אלע זאכן, למשל א פלעסטיק טעלער. מ'קען עס יוזן, מ'קען עס איבערוואשן, מ'קען עס, מ'קען עס נוצן, אמאליגע צייטן וואלט מען עס איבערגענוצט, היינט, די וואסער וואס מ'דארף וואשן די וואסער איז מסתמא טייערער ווי די, ווי די פלעסטיק פלעיט, במילא איז די פשט ס'לוינט זיך נישט, אבער במילא ווען ער ווארפט עס אין שבת ווערט עס נישט מוקצה, ווייל דאס איז די כלל, דאס שטייט אין דער גמרא, אויב ווען שבת איז אריינגעקומען און האט עס געהאט א שם כלי ווערט עס נישט אויס כלי מיט דעם וואס איז אין שבת, במילא וועגן דעם.

האט ער דארט מוקצה, אין שבת ווערט קיין זאך נישט מוקצה, די איבערגעבליבענע עסן פון די פיש פון די טשולענט די פלייש איז נישט מוקצה, אפילו אפילו עסן וואס גייט אין גארביטש איז נישט מוקצה, ניין, סאו עסן איז נישט מוקצה, אבער די אנדערע זאכן איז מוקצה, איך זאג נישט מען מעג ארויסנעמען די גארביטש, פארוואס? ווייל. ס'איז דאך דא דארטן עסן אויכעט, ממילא ס'איז א ס'ווערט א, אבער די שאלה איז ווען שבת איז אריינגעקומען איז געווען א בסיס נאר פאר איסור, ווייל ס'איז געווענליך דא עסן אויכעט דארטן שוין פאר שבת, אויב מ'ווארפט אוועק עני זאך איז שוין דא עסן אויכעט, מ'מעג יא ארויסנעמען די גארבעדזש, כ'זאג אבער ס'איז דא א ענין אויב מ'זאל אויסליידיגן די גארבעדזש פאר שבת, אויב די ווארט איז אפילו ס'איז א האלבע בעג, און מ'זאל נישט קוקן אויף די, מ'זאל נישט זיין סטינדזשי. הא? זיין סטינדזשי יא? און מ'זאל עס אויסליידיגן און שבת לייגט מען אריין א נייע בעג. שוין, במילא אלע זאכן וואס גייט אריין שבת אין די אין די גארבידזש איז נישט מוקצה. מ'האט געלערנט אז א ליידיגע באטל זאל מען נישט שפילן. יא, אבער דאס איז נישט מוקצה. א ליידיגע באטל זאל מען נישט שפילן ווייל ווייל ווייל ווייל עס איז א כלי שמלאכתו, אפילו א כלי שמלאכתו להיתר. זאל מען זיך נישט מטלטל זיין שלא לצורך כלל. אבער אבער לאמיר זאגן ער וויל עס, עס ליגט אויפן טיש און ער וויל עס אראפ נעמען, עס איז צורך מקומו, איך דארף נישט האבן א פילע טיש ארבעס, במילא מעג מען דאס מטלטל זיין. אבער די שאלה איז צו ס'ווערט מוקצה. גדלי' באבאד עליו השלום, איר געדענקט אים? ער ער האט געשריבן א לאנגע תשובה אויף דעם, אויף די שאלה פון באטלעך פון ארץ ישראל מיט די די זייער זייער גוט אדורך געטון די די די די הלכה. זאגט די גמרא.

האט מען נישט אוועק געווארפן די זאכן? יא ווייל ער קען עס נאך ניצן, ס'א שאד. זאגט די גמרא מעג מען עס מטלטלן, מאי טעמא, אמר רבא בר המדורי, אסברא לי. זאגט די גמרא מחצלת גופא למאי חזיא לכסויי ביה עפרא, וואס טוט מען מיט א מחצלת? מען דעקט צו זאמד, אמאליגע צייטן נישט געווען קיין פלארס ווי היינט, ס'פלעגט זיין די פלאר געמאכט פון זאמד, און מען האט געוואלט טרעטן, יא מען האט געהאט א נאסע פיס, מען טרעט אויף די פלאר איז מען געווארן שווארץ, האט מען ארויף געלייגט א קויץ מען זאל נישט טרעטן אויף די פלאר, זאגט די גמרא הני נמי, מען גייט עס נישט נוצן פאר דעם, מען גייט עס נישט נוצן ווייל ס'איז צובראכן געווארן, אבער חזיא לכסויי ביה, מען קען צודעקן, ער גייט עס נישט נוצן פאר א קאץ אז ער זאל טרעטן דערויף, אבער ער קען, ער קען נאך אלץ טון די השתמשות פון צודעקן, זאגט די גמרא לכסויי ביה טינופת, א קינד האט זיך באמאכט און ער וויל עס, ער וויל נישט עס זיין אזוי אפן, לייגט ער ארויף א אלטע מחצלת, א שטיקל פון א מחצלת און ער לייגט עס ארויף, זאגט די גמרא אמר רבי זירא אמר רב, שירי פרוזמיות, אז די שיריים פון א טלית. ער געהאט א טלית ס'האט זיך צוריסן, זאגט די גמרא די שיריים דערפון אסור לטלטלן בשבת, זאגט די גמרא טאר מען נישט מטלטל זיין, ווייל ווייל די טלית וואס איז עס ווערט? אמר אביי, במטלניות שאין בהם שלש על שלש, דא רעדט זיך א שמאטע וואס האט נישט קיין דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים, ער זאגט אז שמאטעס וואס זאגט די גמרא וואס איז נישט ראוי נישט פאר עניים נישט פאר עשירים, וועט אויב ס'נאך געווען זאגט די גמרא זאגט די גמרא דריי אצבעות, צוועלף אינטשעס אויף צוועלף, דריי אינטשעס אויף דריי אינטשעס, זאגט די גמרא איז נאך ראוי פאר עפעס, יא? און אויב ס'קומט פון א בגד, זאגט די גמרא האט עס נאך א שם בגד, מ'קען עס נאך יוזן פאר א שמאטע. אבער א טאמער אבער זאגט די גמרא אז ס'האט נישט קיין דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, זאגט די גמרא ס'האט נישט קיין דריי אינטשעס אויף דריי אינטשעס, ס'איז שוין גארנישט ווערט, ווערט עס מוקצה. זאגט די גמרא תנו רבנן, שברי תנור ישן, די צובראכן פון א אלטע תנור, זאגט די גמרא הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר, מעג מען עס מטלטל זיין, דברי ר' מאיר. רבי יהודה אומר אין ניטלין, ניין מ'טאר נישט, וואס איז די מחלוקת? וואס איז די מחלוקת? שוין זעהן. העיד רבי יוסי משום רבי אליעזר בן יעקב, על שברי תנור ישן, אויף די צובראכענע פון א אלטע תנור, שניטלין בשבת מעג עס מטלטל זיין, ועל כיסויו, וואס טייטש מען מעג יא? וואס טייטש אזוי ווי רבי יוסי נישט אזוי ווי רבי יהודה? וואס טייטש כאטשיג למעשה אונז ווייסן אז רבי יהודה און רבי יוסי, יא געווענדליך ווען און ווען ווען רבי יהודה און רבי מאיר קריגן זיך, יא געווענדליך רבי יהודה רבי מאיר הלכה כרבי יהודה. אויף דעם זאגט ער אבער אויב רבי אליעזר בן יעקב האט, יא אונז ווייסן רבי אליעזר בן יעקב איז הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, האט רבי יוסי מעיד געווען רבי אליעזר בן יעקב האט געזאגט אז מען מעג יא. וואס איז די מחלוקת מ'וועט שוין מסביר נאך איין מינוט, ועל כיסויו, און אויף די כיסוי פון א תנור, שאינו צריך בית יד. מען דארף נישט האבן קיין אנכאפער, יא ס'דא געוויסע זאכן, יא איך האב געזאגט א איינער איינער וויל אראפ נעמען א א פלייוואד פון די יא ביי די פסח קאך יא מען לייגט ארויף זיכער פלייוואדס און די פלייוואד האט נישט קיין טירן און ס'האט נישט קיין אנכאפער סתם ס'האט א פלייוואד טאר מען עס אין שבת אראפ נעמען אז מען נעמט עס אראפ שבת איז מען עובר אויף די איסור דאורייתא פון ס'איסור דאורייתא ס'איסור דאורייתא פון סותר און בונה יא אויב ס'האט א אנכאפער. מעג מען יא, אדער למשל א סקרין, א סקרין וואס האט נישט קיין קיין אנכאפער, טאר מען שבת נישט יא, טאר מען טאר עס איז עס איז עכט בונה, עס איז בונה און סותר, אויב עס האט א אנכאפער ווייזט מען מיט די אנכאפער אז עס איז געמאכט אויף ארויסצונעמען און צוריק צו לייגן מ'מעג יא, זאגט די גמרא א כיסוי פון א תנור, א תנור איז א פלעגט זיין אזוי א תנור איז געווען א אויוון וואס איז געווען א געמאכט פון חרס, עס איז געווען געמאכט פון א ערדענע כלי, און מען פלעג עס צוקלעבן צו די ערד, דאס טייטש מען פלעגט נעמען אזוי מאכן אזא רונדעכיגע כלי פון בלאטע פון זאמד אזוי פון ערדענע כלי, און מען פלעג עס מאכן הייס, מען פלעג עס אנווארעמען אין די אויוון, בקיצור מען מעג, די ערשטע מאל וואס מען האט געהייצט האט מען געמאכט, האט עס געמאכט שטארק, דאס טייטש עס האט זיך געמאכט פון זיך אליין, מען האט געמאכט, מען האט גענומען קלעי וואס איז געווען, און מען האט אריינגעלייגט אין דעם האלץ, עס האט זיך גוט אנגעווארעמט, עס איז געווארן א אויוון, נאכדעם האט מען גענומען און מען האט עס צוגעקלעבט צו די ערד. אזוי מען קלעבט עס צו צו די ערד, אזוי אזוי גייט נישט ארויס די היץ, אז מען קלעבט עס נישט צו צו די ערד וועט ארויס גיין די היץ פון אונטער די פלאר, סאו מען פלעג אזוי אונטער סאו פלעג ווערען מחובר, זאגט די גמרא אזוי, און אויבן אויף די תנור, און מען פלעג הייצן אין די תנור אליין, אין די תנור די אונטערשטע חלק איז געווען פייער, נאכדעם האט מען אנגעקלעבט אויף די ווענט פון די תנור, יא דאס האט מען געלערנט רדיית הפת.

ווען ס'האט מען געלערנט די הלכה האט מען געלערנט אז ווען ווען איינער וויל אראפ נעמען די די טוילעט יא אמאל מאכט זיך אז די די אינסייד ווען מ'פלאשט די טוילעט און ס'די טשעין האקט זיך אפ ווען מ'פלאשט די טוילעט און די ס'הייבט זיך נישט אויף די וואסער מ'האט געהערט האט מען געקלערט די שאלה צו מ'מעג שבת אראפ נעמען די דעקל פון אויבן אז מ'זאל מ'זאל מאכן אז די וואסער איז לכאורה טאקע אין שולחן ערוך שטייט אז מ'טאר נישט יא ווייל ווייל ס'איז דאך מחובר.

שטייט שולחן ערוך ווען מ'האט מחבר געווען א כלי מעג מען יא, און די מקור איז די גמרא, ווייל די גמרא שטייט א תנור איז א כלי וואס מ'האט מחבר געווען, און א כלי וואס מ'איז מחבר זאגט די גמרא ווערט נישט גערעכנט ווי א מחובר, וואס די הלכה איז אז מ'מעג עס נאר ווען עס האט א אנכאפער, ווייל ס'איז באמת א כלי, מ'האט עס נאר מחבר געווען, יא, זאגט די גמרא, אמר אביי. בעושין מעין מלאכה, ואין עושין מעין מלאכתן קמיפלגי. וואס איז די מחלוקת רבי יודא און רבי מאיר ווען עס האט זיך צובראכן א תנור צו ס'איז מוקצה צו נישט? זאגט די גמרא עושין מעין מלאכה מיינט אז מ'קען מיט דעם באדעקן א חביות, אבער ואין עושין מעין מלאכתן, ס'קען נישט מאכן די ערשטע מלאכה. דאס טייטש אז מ'האט געלערנט אין די משנה א מחלוקת ווען עס האט זיך צובראכן א כלי, אין די כלי פלעגט מען אריינלייגן זופ, יעצט קען איך נישט אריינלייגן קיין זופ, איך קען אבער אריינלייגן טשולענט, יא? און ס'איז דא א געוויסע כלי וואס מען קען גארנישט אריינלייגן דערין, מען קען עס נאר נוצן פאר א דעקל, איז געווען א מחלוקת רבי יודא אין די משנה און ר' מאיר צו ס'הייסט נולד צו נישט, זאגט די גמרא דא די זעלבע סארט מחלוקת, איז דא געווען א שברי תנור, ס'האט זיך צובראכן די תנור, איך קען נישט אין דעם באקן די אין דעם, איך קען אבער באקן אינדרויסן, וואס טייטש איך קען אנווארעמען די שטיקל חרס און אויף דעם ארויפלייגן סקרעמבלד עגס, איך ווייס איך וויל מאכן א איי, איך קען דאס מאכן אויף א וועג, איך קען מיט דעם קאכן און באקן, אבער נישט אויף דעם וועג וויאזוי מען פלעגט קענען אמאל. ואזדא רבי יודא לטעמיה, וואס רבי יודא האלט אז ס'דארף קענען טון די אלטע מלאכה, ור' מאיר לטעמיה, מתקיף לה רבא, אי הכי אדמיפלגי בשברי תנור ליפלגי בשברי כלים בעלמא. אויב דאס איז די יסוד המחלוקת, וואס עפעס קריגן זיי זיך דווקא ביי תנור? זאלן זיך קריגן ביי סתם כלים. אלא אמר רבא, בשברי דהאי תנור קמיפלגי דתנן. נתנו על פי הבור על פי הדות. דא א מחלוקת אין משנה מסכת כלים. נאכאמאל א בור א א א א געווענליך א תנור איז מחובר. יא האסט פריער געזאגט ס'דא א כלי און איז מחובר לקרקע. איי פארוואס האט די תורה געזאגט אז עס ווערט טמא? יא שטייט אין די תורה יא אין פרשת שמיני זאגט די תורה א תנור ווערט טמא. פארוואס ווערט עס טמא? און און נישט נאר און נישט נאר א תנור ווערט טמא.

ס'איז נישט אזוי ווי א געבויטע זאך. געווענטליך ווען איינער בויט א בנין, אפילו ס'ווערט א כלי, למשל א מקווה, ווי מ'טובל'ט זיך, ס'איז באמת א כלי. מ'טובל'ט זיך אין א כלי, ס'איז א עכטע כלי, ס'איז א גרויסע, ס'איז א גרויסע וואנע. יא. וואס איז די תירוץ פארוואס, פארוואס איז, ווייל ס'איז געווארן א כלי מיט מחובר. וויאזוי איז עס געווארן א כלי? מ'האט געבויט, איז עס געווארן א כלי, מ'האט געבויט. א תנור איז נישט אזוי. א תנור איז א כלי פאר מ'איז מחבר צו די קרקע כאטשיג ס'האט נישט קיין פלאר אבער למעשה איז די די די וועג וויאזוי מ'מאכט א תנור איז איך לייג נאר די צעמענט צו דעם כדי די לופט זאל נישט ארויסגיין אבער באמת איז עס א כלי אן חיבור האט די תורה מחדש געווען ס'איז אינטערסאנטע זאך אז נישט נאר די רמב"ן דארט אין על התורה זאגט אז א תנור איז נאר איז נאר טמא ווען ס'איז מחובר די פשט איז ס'איז א כלי און די כלי איז נאר א כלי ווען ס'איז מחובר אויב ס'איז נישט מחובר איז עס נישט קיין נארמאלע תנור. יא במילא וועגן דעם איז עס טאקע נאר טמא ווען ס'איז מחובר. זאגט די גמרא יעצט אזוי, ווען ער האט געלייגט די תנור האט ער עס געלייגט על פי הבור על פי הדות, ער האט עס נישט געלייגט אויף די פלאר, ער האט עס געלייגט אויף א בור, דאס טייטש ס'איז געווען א גריב, א בור מיינט א רינדעכיגע בור, דות מיינט ס'איז געווען א עקעדיגע, און ער צינדט אן די, ער צינדט אן די פייער אין די בור און אין די דות, זאגט די גמרא, נתנו ער האט געלייגט די תנור על פי הבור על פי הדות, און ער האט עס נישט מחבר געווען, ער האט נישט געלייגט קיין צעמענט, און ונתן שם אבן, ער האט געלייגט דארט א שטיין, קיצור כדי אז זאל קענען די אויווען זאל קענען גוט ברענען, האט ער געלייגט א שטיין אין די זייט אז די זאל זיך גוט האלטן, ס'טייטש א שטיין, ער האט גענומען א שטיין און ער האט עס געלייגט אזוי און אריין געגראבן אין דער ערד, כדי די לופט זאל נישט ארויס גיין האט ער עס געמאכט מיט שטיינער ארום און ארום אז די לופט זאל נישט ארויס גיין, ס'טייטש ער האט מחבר געווען די די די תנור צו די פלאר נישט מיט צעמענט, נאר פלעין האט ער ארומגעלייגט שטיינער כדי עס זאל זיך האלטן. רבי יהודה אומר אם מסיק מלמטה, טאמער ער הייצט די די די מיט די פייער פון אונטן, והוא ניסק מלמעלה און די אויוון ווערט געהייצט פון אויבן, טמא איז עס טמא. ואם לאו, טאמער ס'ווערט נישט געהייצט טהור. ס'טייטש ער זאגט אזוי, אויב איך מאך א פייער אונטן אין די בור, גייט ארויף די היץ צו די אויוון, ווערט עס גערעכנט ווי א גוטע אויווען, און ס'ווערט גערעכנט ווי א נארמאלע אויווען איז עס טמא. טאמער אבער ווען איך הייץ אונטן ווערט עס נישט געהייצט פון אויבן. אויב אזוי זאגט די גמרא, איז די פשט אזוי איז עס נישט קיין מחובר לקרקע. אויב די פשט איז איך קען יוזן די פלאר פון די בור צו די אויווען, איז די אויווען מיט די בור געווארן איינס. אויב אזוי ווערט עס גערעכנט ווי א אויוון וואס איז מקבל טומאה. אם לאו, טאמער אבער, טאמער אבער ווען איך הייץ פון אונטן די בור ווערט נישט געהייצט די אויוון אין די בור, ווערט עס נישט גערעכנט ווי א מחובר לקרקע, און אויב אזוי איז עס טהור. וחכמים אומרים הואיל והוסק בכל מקום טמא, נישט קיין חילוק, איינמאל ס'ווערט געהייצט, וואס א חילוק ווי ס'ווערט געהייצט, זאגט די גמרא אפילו, אפילו זאגט די גמרא, אז ס'ווערט געהייצט פון אונטן ווערט דאס נישט געהייצט נאר אז כ'לייג עס פון אויבן, ס'טייטש איך לייג אזויפיל האלץ אז ס'גייט ארויף אין די אויוון אליין, דעמאלטס ווערט עס געהייצט. לכאורה וואלט איך געדארפט זאגן הייסט עס נישט מחובר, און א תנור וואס נישט מחובר איז דאך טהור, אבער זאגט די גמרא אבער דאס איז יא טמא, פארוואס? ווייל דאך ס'איז למעשה אויף די ערד, איז אפילו ס'נישט סימענטעד צו די ערד, זאגט די גמרא איז עס טמא. ס'הייסט נאכאמאל דא א מחלוקת דא רבי יודא און די חכמים אויף א אויוון וואס איז נישט ממש מחובר, ס'איז נאר קאנעקטעד, יא, זאגט די גמרא, ס'ליגט אויף די ערד, זאגט די גמרא, צו ס'הייסט א תנור צו ס'הייסט נישט קיין תנור, ממילא זאגט די גמרא, רבי יודא לשיטתו און ר' מאיר לשיטתו, ר' מאיר וואס ער האלט אז א אז אזא אויוון, זאגט די גמרא זאגט די גמרא איז טהור, אויב אזוי זאגט די גמרא, ר' מאיר זאגט אז ס'איז ר' מאיר זאגט אז ס'איז טמא, אויב אזוי די חכמים זענען ר' מאיר, אויב די חכמים זאגן אז ס'איז טמא, קומט דאך אויס האט עס א שם כלי, יעצט די שבר פון די כלי. מעג מען מטלטל זיין. אבער רבי יודא האלט, יא, רבי יודא האט דאך פריער געזאגט אז מען טאר עס נישט מטלטל זיין, יא, אין ניטלין, ווייל רבי יודא האלט אז דער תנור האט נישט קיין דין תנור, איינמאל עס האט נישט קיין דין תנור האט עס נישט קיין שם כלי, עס האט נישט קיין שם כלי איז א שבר פון דעם טאר מען נישט מטלטל זיין. זאגט די גמרא מאי קמיפלגי בהאי קרא, שטייט אין די תורה תנור וכירים יותץ, אז מען דארף צוברעכן די תנור וכירים, טמאים הם, וטמאים יהיו לכם. זאגט די גמרא, תורה שטייט די לשון יותץ, יותץ מיינט איך דארף עס מאכן אויס מחובר, ווען די תורה זאגט נישט ישבור, ווען די תורה רעדט פון א כלי חרס, דארט אין פרשת שמיני זאגט די תורה מען דארף עס צוברעכן, ווען די תורה רעדט פון א תנור זאגט די תורה די לשון יותץ, יותץ מיינט דו דארפסט עס מאכן אויס מחובר, איז רבי יודא סבר, מחוסר נתיצה, א תנור וואס דו דארפסט עס. מאכן אויס מחובר איז טמא איז א תנור שאינו מחוסר נתיצה, אויב איז עס א תנור וואס דו דארפסט עס נישט צוברעכן אזוי ווי דו האסט עס נישט מחבר געווען צו די ערד מיט צעמענט, טהור, ורבנן סברי, טמאים יהיו לכם מכל מקום, עני תנור, ורבנן נמי הכתיב יותץ, ס'ווייזט אויס נאר ווען עס איז מחובר, ההוא לאידך גיסא, סלקא דעתך אמינא כיון דחבריה בארעא כגופא דארעא דמי, און עס איז מחובר לקרקע און עס איז טהור, נישט די תורה קומט זאגן אז ווען עס איז נישט מחובר, איז טהור? ניין! די תורה קומט זאגן אפילו ווען ס'איז מחובר, לכאורה וואלט איך געדארפט זאגן אז מחובר, דאס ווייסט מען דאך בכל התורה כולה מחובר לקרקע איז נישט טמא, זאגט די תורה א תנור איז יא טמא, וואס טייטש די תורה זאגט אפילו יותץ, אפילו א תנור וואס מ'קען צוברעכן וואס טייטש מחובר לקרקע איז אויך טמא, קא משמע לן ואידך נמי הכתיב לכם, טמאים יהיו לכם, ההיא כדרב יודא אמר שמואל, דרב יודא אמר שמואל, מחלוקת, די מחלוקת פון רבי יהודה און די רבנן, ווען א תנור נאכמאל וואס איז נישט ממש מחובר בהיסק ראשון, דאס טייטש ווען ער האט געהייצט די תנור און ס'איז נישט געווען מחובר לקרקע, זאגט די גמרא, דאס טייטש אזוי, ווען ער האט גענומען א תנור, און נאכמאל די תנור איז א רינדעכיגע, אזוי ווי מ'מאכט א רינדעכיגע פלאש, וואס ס'מאכט, יא מ'נעמט ערד, יא מ'נעמט ערד, און ס'איז רינדעכיג, און ער לייגט עס ארויף אויף די קרקע, זאגט די גמרא, די היסק ראשון האט ער געמאכט ווען ס'איז נישט געווען מחובר לקרקע. סאו איין מאן דאמר לערנט ס'ווערט נישט קיין תנור. א תנור איז נאר א תנור ווען ס'איז מחובר. און איינער זאגט א תנור איז א תנור אפילו ווען ס'איז נישט מחובר. אבל בהיסק שני, וואס טייטש בשעת ווען ס'איז ווען ער האט געמאכט די תנור איז איז עס געווען מחובר לקרקע. און ער האט עס אראפגענומען. דאס טייטש בשעת ווען ער האט עס געמאכט די ערשטע היסק ווען עס האט באקומען די שם תנור איז עס געווען מחובר לקרקע, נאכדעם האט ער אראפגענומען די סעמענט און עס געמאכט אויס, זאגט די גמרא דארט איז א מחלוקת רבי יהודה, איין מאן דאמר לערנט ווייל עס איז שוין געווארן טמא עס האט שוין באקומען א שם תנור בלייבט עס די שם תנור אפילו ווען ער נעמט עס אוועק פון די ערד, און איין מאן דאמר זאגט אז ניין אז עס איז נאר א שם תנור ווען עס איז מחובר לקרקע, זאגט די גמרא אפילו תלוי בצוואר גמל מיינט אפילו ער פארט אין די מדבר און ער וויל אפבאקען דארטן ברויט, סאו זאגט די גמרא, האט ער עס הענגען אויף די צוואר גמל, דארט מאכט ער א פייער, כ'ווייס נישט צו ער מאכט די פייער ממש ווען ווען ס'איז אויף די גמל, אבער על כל פנים ער נעמט עס מיט, אין א פארטעבל יא אויווען, און זאגט די גמרא, און זאגט די גמרא איז אויך טמא, דאס טייטשט אין אנדערע ווערטער איינמאל ס'האט באקומען א שם תנור פארלירט עס נישט די שם תנור מיט דעם וואס ס'איז געווארן אויס מחובר לקרקע, זאגט די גמרא, זאגט די גמרא, ואפילו תלוי בצוואר גמל, אמר עולא והיסק ראשון לרבנן. וואס די רבנן לערנען אז ס'איז טמא אפילו ווען ס'איז אפילו ווען ס'איז מחובר, איז נאכאמאל, די גמרא זאגט אזוי, בהיסק ראשון, זאגט די גמרא ווען ער האט געהייצט די אויווען, ווען ס'איז נישט געווען מחובר לקרקע, ווען ס'נאר געווען אזוי ווי די גמרא האט פריער געזאגט, סתם ארויפגעלייגט אויף די פלאר, זאגט די גמרא ס'איז א מחלוקת, זאגט די גמרא בהיסק שני, די היסק שני וואס טייטש אז ס'האט שוין באקומען א שם תנור, בלייבט עס די שם תנור. זאגט די גמרא אבער לויט די רבנן וואס רבנן לערנען אז די ערשטע איז אפילו ווען ס'איז נישט צוגעקלעבט צו די ערד, זאגט די גמרא אפילו תלוי בצוואר גמל. איך זאל נישט מיינען אז ווייסט ווען די רבנן זאגן אז ס'איז טמא, נאר אזוי ווי די ציור וואס די גמרא האט פריער געזאגט. ער האט עס ארויפגעלייגט אויף א בור. און ער האט עס באהאפטן מיט שטיינער, נישט באהאפטן אבער איך האב אנגעלייגט דארטן שטיינער אז די לופט זאל נישט ארויסגיין, אבער למעשה ס'ליגט אויף די פלאר, טאמער ס'ליגט אבער אויף א צוואר גמל, אפשר אזא אופן איז נישט טמא, ווייל ס'האט נישט באקומען די שם תנור, זאגט די גמרא ניין, זאלסט וויסן אז לויט די רבנן וואס די רבנן האלטן אז ס'דארף נישט זיין מחובר, די תורה זאגט די פארקערטע וועג, די תורה זאגט יותץ אפילו ווען ס'יותץ, זאגט די גמרא האט עס א שם תנור, אבער טאמער אבער ס'הענגט אין די לופט זאגט די גמרא אז אוודאי איז עס טמא, זאגט די גמרא שוין בקיצור וויל די גמרא זאגן אז דאס איז די מחלוקת דא און דא אז דא איז געווען אז א תנור האט זיך צובראכן, איז אויב איך לערן אז דער תנור האט באקומען א שם תנור, איז די שבר שבר פון דעם האט א שם תנור, איז עס א שם כלי, אויב ס'האט נישט קיין שם תנור, אויב די תורה שטייט אז ס'איז טהור, מיינט די תורה האט מחדש די, די תורה האט געזאגט א תנור איז נאר א תנור ווען ס'איז מחובר, א טאמער אבער ס'איז נישט געווארן א תנור אויף מחובר האט עס נישט א שם תנור, איז די שבר פון אזא תנור נישט נישט האט נישט קיין שם כלי, מתקיף לה רב אשי. אי הכי אויב אזוי אדמיפלגי בשברי תנור ליפלגי בתנור גופיה. זאגט די גמרא השתא השתא תנור גופיה לרבי יהודה לא הוי מנא שבריו מיבעיא וואס דארף מען זיך קריגן אז די תנור האט זיך צובראכן? זאג א אנדערע מחלוקת אין הלכות שבת. א פונקט אזוי ווי ביי הלכות טומאה איז דא א מחלוקת צו ס'האט א שם שם תנור צו נישט, איז א מחלוקת צו מעג מטלטל זיין אזא תנור. אויב איך זאג אז אין הלכות טומאה טהרה האט עס א שם תנור, אויב אזוי, לגבי שבת וועט מען עס מעגן מטלטל זיין, און אויב איך זאג אין הלכות שבת האט עס נישט קיין שם, אין הלכות טומאה וטהרה האט עס נישט קיין שם תנור, אויב אזוי איז עס נישט, אין הלכות שבת איז עס, טאר מען עס נישט מטלטל זיין, אלא אמר רב אשי לעולם כדאמרן מעיקרא. אז בעושה מע, דא רעדט זיך אז וואס? אז ס'טוט נישט מער מלאכה, ס'טוט, ס'טוט די אלטע מלאכה, ס'טוט, כ'קען נישט טון די אלטע זאך, זאגט די גמרא, און וואס איז געווען די מעשה דא? נאך וואס כ'האב פריער געזאגט אזוי האט א טיי ער האט א אויוון א שטיקל חרס וואס האט זיך צובראכן ער קען נעמען די חרס אריינלייגן אין אויוון אריין ס'זאל ווערן גוט אנגעהיצט און איך קען מאכן אויף די זאך וואס האט זיך אנגעהיצט סקרעמבלד עגס איך קען מאכן א איי און איך קען עס איך קען אפקאכן א איי יעצט דעיס איך טוה נישט די אלטע מלאכה וואס כ'האב געטוהן אבער עפעס קען איך טוהן דערמיט זאגט די גמרא אבער די שאלה איז בעושה מעשה טפקא טפקא מיינט אז מ מ אזוי ווי איך האב יעצט געזאגט, מען באקט אינדרויסן, ורבי מאיר לדבריו דרבי יהודה קאמר, לדידי אפילו בעושין מעין מלאכה, אפילו ס'טוט נישט די אלטע מלאכה נאר מען קען עפעס טון דערמיט, אפילו לויט מיר, אפילו לאמיר זאגן מען קען נישט טון די אלטע מלאכה, מען קען נוצן די שברי פון א תנור צוצודעקן שמוץ, א קינד האט זיך באמאכט קען מען עס ארויפלייגן דארט, זאגט די גמרא לויט מיר איז דאס גענוג. ער זאל נישט פארלירן די שם כלי. אלא לדידך ווי דו האלטסט אז מען דארף האבן געמאכט די אלטע כלי, אודי לי מיהא דבכהאי גוונא מלאכתו הוא, איינמאל מען קען קאכן, ביז יעצט האט מען געבאקן אין די אויווען, יעצט מאך איך סקרעמבלד עגס, אפשר זאל איך זאגן אז דאס הייסט מעין מלאכה, ורבי יהודה זאגט לא דמי התם הסקו מבפנים. דארטן ווען איך האב א תנור איז עס אינעווייניג, הכא הסקו מבחוץ, יא עס איז אן אנדערע סארט וועג פון קאכן, התם מעומד, דארט שטייט אז מען קלעבט אן די ברויט פון אינעווייניג, יא שטייענדיגערהייט, הכא לאו מעומד, צו אפילו איך לייג ארויף א ברויט צו באקן, ס'איז א אנדערע וועג פון, ס'קאכט זיך אפ אנדערשט אויך, יא די וועג ווי אזוי די זאך ווערט אפגעקאכט, ס'איז אנדערש, ס'טעיסט אנדערש, מילא טענה'ט ער, דאס איז די חידוש דא, ווייסטו פארוואס רבי יהודה און רבנן קריגן זיך ביי די תנור, ווייל רבי יהודה וויל מחדש זיין, אז ווען ס'קאכט זיך אפ אויף א אנדערע מהלך, הייסט עס נישט מעין מלאכתו. ווען א א טאפ האט זיך צובראכן, פריער האב איך אריין געלייגט זופ, יעצט לייג איך אריין טשולענט, ס'איז בערך די זעלבע זאך. פריער האב איך געקענט אריין לייגן א רינעדיקע זאך מער, יעצט וויבאלד די כלי איז צובראכן קען איך אריין לייגן א א דיקערע זאך, ס'הייסט נאך מעין מלאכתן. אבער אויב איך קען באקן און קאכן אויף גאר א אנדערע וועג, זאגט די גמרא דאס הייסט נישט מעין מלאכתן. וועגן דעם כאפט די ברייתא אן די מחלוקת ביי תנור, ווייל דאס איז די יסוד הדבר, ער וויל לאזן הערן אז דאס הייסט נישט מעין מלאכתן.

אויב ס'האט נישט קיין כיסוי איז א שאלה פון בונה און סותר, אבער חוץ פון דעם אויסער בונה און סותר איז א שאלה צו ס'ווערט מוקצה אויב מ'מעג עס מטלטל זיין איז עס נישט מוקצה אויב מ'טאר עס נישט מטלטל זיין אויב מ'טאר עס נישט צוריק לייגן ווערט עס מוקצה למשל א סקרין פון א פענסטער אויב ס'האט א אנכאפער מעג מען עס צוריק לייגן מ'מעג עס ארויס נעמען און אויב ס'פאלט ארויס פון די ווינדאו איז עס נישט מוקצה אבער אויב אבער ס'האט נישט קיין אנכאפער און ס'האט נישט קיין קיין בית אחיזה צו ווייזן אז ס'איז א זאך וואס איז געמאכט צוריקצולייגן, ארויסצונעמען און צוריקצולייגן, איז עס מוקצה. ס'איז אזוי ווי א, אזוי ווי עס האט מען געלערנט, אזוי ווי א טיר פון א הויז וואס איז אראפגעפאלן, ס'ווערט מוקצה. סאו ער זאגט אונז זעמיר מטלטל מיינט ער טלטול. ער מיינט דא, כמאן מטלטלינן האידנא, כיסוי דתנורי דמתא מחסיא, יא, דאין להן בית אחיזה, כמאן כרבי אליעזר בן יעקב, יא, זאגט די משנה, האבן שבקירויה, אמאליגע צייטן פלעגט מ'וועלן אנשעפן וואסער, פלעג מען נעמען א וואטערמעלאן, אדער א פאמפקין ארויסנעמען די עסן, און ס'איז א שאד די איבעריגע די שאלעכץ איז א שאד צו ווארפן.